האבן מיר יעצט געענדיגט די תענית פון צום גדליה, וואס אונז אלע כלל ישראל האבן געפאסט, און שלומי געפאסט די ערשטע מאל, ס'איז שוין עמעיזינגלי ווייל ער האלט שוין כמעט פאר זיין בר מצוה, ס'איז פון די ערשטע פון די דריי תעניתים פאר זיין בר מצוה, שלומי געפאסט א גאנצן טאג, עמעיזינג, און ער האט עכט גוט געמאכט. און איין זאך וואס באמת האט מען געדארפט רעדן אביסל פריער, אבער מען וועט עס יעצט רעדן. א גאנצן טאג האט מען געפאסט, מען האט גארנישט געגעסן, מען האט גארנישט געטרינקן. ווען עס קומט מוצאי תענית, מען ווערט הונגעריג שפעטער. עס איז קלאר אזוי, מען ווערט הונגעריג צום סוף פון די טאג. מען הייבט אן צו האבן קאפ וויי, אדער מען וויל טרינקען עפעס, מען וויל עפעס עסן. און מען ווארט ביז די זמן קומט. שפעטער זאגט מען קריאת שמע. פאר מען פאסט אויס און שפעטער דאס אזוי זאל מען טון יא זאגן קריאת שמע ווייל מען אונז האט מען נישט געדאווענט ביינאכט סאו זאל מען זאגן קריאת שמע ביינאכט, שפעטער נעמט מען די ערשטע גלעזל וואסער, און מען נעמט א גלאז וואסער און נאך א גאנצע טאג און מען האט גארנישט געהאט, אוי ווי געשמאק איז דער גלאז וואסער, אוי ווי געשמאק מען פילט ווי עס גייט אראפ אביסל אין די האלז ס'גייט אראפ ס'פילט זיך אן, אמת א געשמאקע זאך? אזא געשמאקע זאך זייער געשמאקע זאך ווי דארף מען נעמען די צייט און צו טראכטן קוק טאטע אין הימל א גאנצן טאג איך קען עסן איך קען טרינקען נאך קיינמאל האב איך דיר נישט געזאגט אזא גרויסן יישר כח ווי היינט היינט האב איך געזען וואס בין איך וואס איז א מענטש אז ער עסט נישט אז ער טרינקט נישט ער ווערט גלייך אפגעשוואכט מען קען שוין מיינען וואס האסט נישט געגעסן האסט נישט געטרינקען גלייך ווערט ער אפגעשוואכט. דאס ווייזט נאר ווי שוואך א מענטש איז באמת, און ווי א מענטש דארף צוקומען צו די אלע זאכן אויף דער וועלט. דעטס רייט, סאו ווי שטארק דארף מען עס דענקען? דעטס רייט, וועגן דעם דארף מען עס דאנקען דעם אייבערשטער אז ער גיבט אונז עסן יעדן טאג, און אונז קען מען נעמען הייסע וואסער, קאלטע וואסער, לויליכע וואסער, וואס מען וויל אונז האבן, און אונז האבן אנדערע טרינקען, זיסע טרינקען, שארפע טרינקען, און מען דארף אפילו נישט טראכטן צוויי מאל, מען גייט צו די פרידזש, מען נעמט עפעס ארויס, מען כאפט א טרינק, און יא מען זאגט יא שהכל, מען זאגט נישט א שהכל, אמאל זאגט מען דאך שהכל נהיה בדברו, ווען מען דארף טראכטן ווען מען זאגט א ברכה, ערליכערהייט זאגן א ברכה און דאנקען די אייבערשטער, קוק דו האסט מיר געגעבן עסן וואס האלט מיך ביים לעבן, ס'געט מיך כח, ס'געט מיך ענערדזשי, אזוי קען איך טון זאכן, איך קען טון נאך מצוות, איך קען טון נאך מעשים טובים, דאנקען דעם באשעפער פאר א גלעזליג וואסער, דאנקען פאר די אייבערשטער פאר סאפער, דאנקען פאר פרישטאג, דאנקען פאר דינער, ווייל אונז נעמען עס אזוי פאר פשוט, יא אוודאי דארף עסן יענקי, האסט אמאל געחלומט נישט צו עסן? קיינמאל נישט, יעדן טאג די אייבערשטער שטעלט אונז צו, און דאס איז א זאך וואס אונז נעמען פאר גראנטעד, אונז זאגן יא, ס'איז פשוט אז אונז האבן צו עסן, זאלסטו וויסן ניין ניין ס'איז גארנישט אזוי פשוט, ס'דא מענטשן וואס מוטשען זיך, ס'דא מענטשן וואס האבן נישט קיין עסן, און ווער רעדט שוין פון די קריגס צייטן וואס ס'איז טאקע נישט געווען קיין עסן, ס'איז גארנישט געווען, מענטשן האבן געהונגערט, מענטשן זענען געשטארבן פון הונגער, סאו ווי דאנקבאר, עפעס, עפעס, עפעס, עפעס, ווי דאנקבאר דארפן אונז זיין צום באשעפער אז אונז האבן ברוך השם איבערגענוג, און אונז האבן גוטע זאכן, אונז האבן פיינע זאכן, אונז דארפן זיין דאנקבאר, סאו אונז, נישט נאר וואס מען דארף מאכן א ברכה, וואס א מענטש דארף עניוועיס מאכן א ברכה, אבער די וועג וויאזוי מען מאכט א ברכה, איז דא צוויי וועגן, מען קען אדער זאגן סתם ברוך אתה השם, אפכאפן א ברכה, אדער מען קען עס אפילו זאגן קלאר אבער מען טראכט נישט וואס מען זאגט, אדער מען קען טראכטן קוק וואס פאר געשמאק א גלעזל וואסער איז, ברוך אתה ה' איך דאנק דיר דו ביסט די מקור הברכה דער אייבערשטער שהכל נהיה בדברו אלעס קומט פון דיר אלעס ווערט געווארן מיט דיין רייד המוציא לחם מן הארץ בורא מיני מזונות מען זאגט א ברכה זאל מען אינזין האבן וואס מען האט און אזוי קומט מען צו א מאסע תענוג און מען דאנקט אה! וואס פאר א געשמאק ס'איז, יא, אמאל האט מען אביסל הארטער ברויט, א ווייכערע ברויט, אביסל מער זיס, ווייניגער צוקער, צופיל זאלץ, צו ווייניג זאלץ, ס'איז דאך אזוי נישט וויכטיג, ברוך השם אונז האבן עסן, אונז זענען פול, קיינער איז נאכנישט געגאנגען שלאפן הונגעריג ביינאכט, סאו וויפיל דארפן אונז דאנקען, און די זעלבע זאך איז אויך נאכן עסן, מ'זאל בענטשן, ווען מ'בענטשט זאל מען בענטשן ערליך און מ'זאל זאגן קלאר די ווערטער, נישט סתם אפכאפן די ווערטער. מען זאל זאגן קלאר בענטשן, מען זאל שיין זאגן די ווערטער, מען זאל קענען זאל מען אריינקוקן, נעמען א בענטשער, זאגן פון אינעווייניג, מען זאגט אזעלכע שיינע ווערטער, הזן את העולם כולו, בטובו, מיט זיין גוטסקייט, בחן, בחסד, ברחמים, אונז האבן געשמועסט, די אייבערשטער קען מאכן אלעס שווארץ און ווייס, ער האט נישט געמאכט שווארץ און ווייס, אונז האבן געזען יום טוב וואס פאר שיינע פרוכט ס'איז דא, בחן, בחסד, די אייבערשטער מאכט מיט חן און מיט חסד האט אונז אלעס געמאכט, ווי דאנקבאר דארפן אונז זיין ווען מיר טראכטן אביסל מער, איז וועט אונזער דאווענען זיין אנדערש, אונזער בענטשן וועט זיין אנדערש, אונזער ברכות וועלן זיין אנדערש, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס אונז אלע דארפן ארבעטן אויף דעם, אז ווען מ'רעדט צום באשעפער, זאל מען טאקע רעדן צום באשעפער, און טראכטן וואס מען זאגט, נישט סתם נאר זאגן די ווערטער, נאר טראכטן וואס איך זאג אין די ווערטער, און אזוי באקומט מען א שייכות מיט'ן אייבערשטער. אזוי קען מען אן הייבט מען אן מיט די צייט עז יו גאו אלאנג הייבסט אן צו שמועסן מיט די אייבערשטער אוטאמעטיקלי דיין קאפ קוקט אן זאכן און ער זאגט שקויעך פאר דעם שקויעך פאר דעם ברוך השם נאט דיס אגען קוד האוו בין מאטש ווארס די קאפ הייבט זיך אן צו טוישן וואס איז ווען מען טראכט ווען מען האלט אפען אויגן האלט אפען אויגן און מען טראכט. טוישט זיך א מענטש און מען ווערט נאנטער און נאנטער, און דאס איז זיכער יעצט ספעציעלע צייטן די הייליגע טעג פון עשרת ימי תשובה וואס אונז זעמיר נאך נאנטער צו די אייבערשטער, די אייבערשטער קומט צו אונז כביכול און ער זאגט, מיין קינד קום צו מיך איך וויל דיך האבן, קום נענטער צו מיך, לאמיר האבן א שיחה צוזאמען, יא די גאנצע יאר זעמיר אביסל ווייט אוועק געגאנגען, לאמיר צוריק קומען לאמיר האבן א שיחה צוזאמען, לאמיר שמועסן צוזאמען, פארצייל מיך וואס טוט זיך ביי דיר, פארצייל מיך וואס איז וואס שטערט דיך, בעט פון מיך, דאווען צו מיך, רעד צו מיך, שמועס צו מיך, עס איז אזוי א מורא'דיגע צייט, און ס'איז שוין אזוי ווי איינער האט געזאגט אז ליידער היינטיגע צייט מען ווייסט שוין נישט וואס צו בעטן, און זאגן פאר די אייבערשטער איך ווייס נישט וואס איז יא גוט וואס איז נישט גוט, וואס איך מיין איז גוט איז אמאל נישט גוט, וואס איך מיין איז נישט גוט איז יא גוט, זאג איך אייבערשטער דו, איך בין אלעס, אלעס איז דיינס, איך פארלאז מיך אויף דיך, דו פירסט מיך, היינט ספעציעל מיט קאראנע, מען קען שוין אפילו נישט פלאנען, מיר מאכן איין זאך, מארגן קומט א לאקדאון, מארגן קומט א נייע רולס, מארגן קומט יענץ, מען קען שוין נישט פלאנען גארנישט, קען מען פלאנען שלומי'ס בר מצוה? נאו וואן נאוס וואס גייט זיין. אזוי גייט עס, דאס ווייזט אונז אייבערשטער, איך בין אין קאנטראל, אלל יו ניד טו דו איז, פארלאז דיך אויף מיך, קום רעד מיט מיך, לאמיר כאפן א שמועס צוזאם, איך בין דא פאר דיך, אלל יו ניד טו דו איז קאם און סעי העלא, און ווי אזוי זאגט מען העלא? מיט ברכות, מיט בענטשן, מיט דאווענען, מיט סתם שמועסן, דאס וואס אונזער ארבעט איז יעצט, און אונז אלע ארבעטן אויף דעם, און דאס איז א זאך וואס ר' אביגדור זאגט נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, דאנקן, שמועסן, רעד מיט די אייבערשטער, פארצייל אים, זאג אים שכוח פאר יעדע זאך, און דאס איז אונזער ארבעט יעצט פאר די הייליגע טעג, יא, סאו זאל מען האבן אלע א גוטע זיסע נאכט, שלאפטס געזונטערהייט און שטייטס אויף געזונטערהייט.